בעזרת השם יתברך, מסכת יומא דף כב, מיר הייבן אן דף כב עמוד א' אויבן די נייע פרק די משנה איז אזוי, די פריערדיגע משנה האמיר געזען בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר, און די משנה דא גייט טאקע דן זיין אויף תרומת הדשן, זאגט די משנה אזוי, בראשונה, כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם, ס'טייטש פון אנפאנג, און באלד וועט מען זעהן אז סוף האט מען עס געטוישט, אבער אנפאנג איז געווען די סדר אז וועלכע כהן פונעם בית אב וואס האט געטוהן די עבודה יענע טאג איז וועלכע כהן האט געוואלט מאכן תרומת הדשן האט געמאכט תרומת הדשן, ובזמן שהן מרובין, טאמער ס'געווען מער ווי איין כהן וואס האט געוואלט מאכן תרומת הדשן, רצין ועולין בכבש, לויפן זיי ארויף אויף די כבש פונעם מזבח, וואס רשי זאגט ס'געווען לאנג צוויי און דרייסיג אמה, און כל הקודם את חברו בארבע אמות זכה, ווער ס'איז אנגעקומען צו די אויבערשטע פיר אמות אינעם כבש ערשט, מ'עט זעהן די גמרא טאקע אז ס'רעדט זיך פון די אויבערשטע פיר אמות, שטייט נישט קלאר אין משנה, אבער רשי רעדט עס דא אויס, ווער ס'קומט אן אויבן ערשט, ער האט זוכה געווען און ער מאכט טאקע תרומת הדשן. ואם היו שניהן שוין, טאמער צוויי זענען אנגעקומען צוזאמען, דעמאלטס, הממונה אומר להן הצביעו, זאגט די ממונה, ס'איז געווען דארט א ממונה וואס איז געווען ממונה אויף די גורלות אויף די פייסות דארט אין בית המקדש, האט ער זיי געזאגט קומטס אראפ און מיר מאכן א גורל, און יעצט אז מ'האט געמאכט א גורל, זאגט שוין רשי מאכט מען א גורל צווישן אלע כהנים, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז טאמער צוויי כהנים קומען אן צוזאמען אויבן אויפן כבש קען מען נישט יעצט מאכן א גורל נאר צווישן די צוויי כהנים ווייל דעמאלטס ווייסט מען קלאר ווער ס'האט געווינען און ממילא אז עס איז אנגעקומען צו אזא מצב האט מען שוין געמאכט א גורל מיט אלעמען יעדער איינער וואס האט געוואלט מאכן תרומת הדשן און וויאזוי האט געארבעט די גורל איז די רשי רעדט שוין דא אויס אז מען האט גענומען אלע כהנים וואס האבן געוואלט מאכן תרומת הדשן, מען האט זיי ארום געשטעלט ארום און ארום אין א רינגל, ס'איז געשטאנען א ממונה אינדערמיט, ער האט געגעבן א זאג עפעס א מספר עפעס א נאמבער, א מספר סאך מער ווי די כהנים זענען געווען דארט, איז לאמיר זאגן ס'איז געווען דארט צען פופצן כהנים, האט ער געזאגט זעכציג זיבעציג אזא הויכע מספר, שפעטער האט מען אראפגענומען די הוט די מגבעת פון איינער פון די כהנים, און פון דעם כהן האט מען אנגעהויבן ציילן, און מ'האט געציילט אזוי די כהנים ארום און ארום ביז מ'איז אנגעקומען צו די מספר וואס ער האט פריערט געזאגט, און יענער כהן האט זוכה געווען צו מאכן תרומת הדשן. יעצט היות וואס מ'האט נישט געקענט ציילן כהנים אליין ווי מיר זעהן אין די גמרא, ווייל מ'טאר דאך נישט ציילן קיין מענטשן, האט מען געציילט פינגערס, יעדער כהן האט געדארפט אויסשטעקן א פינגער אדער צוויי פינגערס, און אזוי האט מען געציילט, און דא זאגט די משנה מה הן מוציאין וואס שטעקט מען ארויס, אחת או שתיים, אדער איין פינגער אדער צוויי פינגערס מ'עט זעהן די גמרא ווער שטעקט ארויס איינס ווער שטעקט ארויס צוויי ואין מוציאין אגודל במקדש אבער זאגט די משנה אז די גראבע פינגער די ערשטע פינגער שטעקט מען נישט ארויס פארוואס ווייל טאמער איינער וועט ארויסשטעקן דעם גראבן פינגער קען עס אמאל אויסקוקן ווי צוויי באזונדערע מענטשן און ממילא ציילט מען צוויי מאל די זעלבע מענטש וואס דאס איז א מכשול פארן גורל טאר מען דאס נישט טוהן זאגט יעצט אבער די משנה דאס איז געווען בראשונה ס'טייטש אנפאנג איז קודם איז מען ארויפגעלאפן אויפן כבש טאמער צוויי זענען געקומען צוזאמען האט מען געמאכט א גורל. אבער וואס? מעשה שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש. ס'איז געווען אמאל א מעשה צוויי כהנים זענען ארויף געלאפן אויפן כבש און זענען געלאפן צוזאמען, ודחף אחד מהן את חברו ונפל ונשברה רגלו, און איינער האט געשטופט דעם חבר און דער צווייטער איז געפאלן און צובראכן די פיס, וכיוון שראו בית דין שבאין לידי סכנה, בית דין האט געזעהן מ'קומט צו צו א סכנה, התקינו שלא יהו תורמין את המזבח אלא בפייס, האבן זיי געמאכט א תקנה אז פון היינט און ווייטער מאכט מען נאר תרומת הדשן מיט א פייס מיט א גורל, מען מאכט נישט די גאנצע לויפעריי, און די משנה פירט אויס ארבע פייסות היו שם, ס'איז געווען פיר גורלות וואס מ'וועט זען אין המשך המשניות די אלע פיר גורלות, וזה הפייס הראשון, די ערשטע פייס איז געווען אויף תרומת הדשן, יעצט טוט זיך שוין אויך אין די ראשונים צו די פייסות וואס מ'וועט זען דא אין דעם פרק צו דאס איז א גאנץ יאר, צו דאס אויך יום כיפור? טייל מפרשים זאגן אז די פייסות זענען נאר געווען א גאנץ יאר, יום כיפור נישט געווען קיין שום פייס ווייל די כהן גדול אליין האט געמאכט תרומת הדשן, טייל מפרשים זאגן אז די ערשטע פייס איז געווען יום כיפור אויכעט, די רעשט פון די פייסות איז נאר געווען א גאנץ יאר, ווייל תרומת הדשן איז נישט געווען קיין עבודה פון בייטאג נאר ביינאכט ווי מ'וועט זען די גמרא, מילא דאס האט מען אויך געמאכט יום כיפור ווייל דאס האט א צווייטע כהן יא געקענט טון, און אנדערע ראשונים זאגן אז אלע פייסות איז געווען יום כיפור ווייל אפילו טאקע די כהן גדול האט געדארפט טון אלע עבודות אבער פונדעסטוועגן געוויסע עבודות האבן כהנים הדיוטים אויך געקענט טון און ממילא געווען געהעריגע פייסות יום כיפור. זאגט די הייליגע גמרא. והא מעיקרא, מאי טעמא לא תקינו לה רבנן פייסא? ס'טייטש פארוואס האט מען געדארפט צוקומען צו א סכנה און נאר נאכדעם האט מען מתקן געווען א פייס פארוואס גראד לכתחילה האבן חכמים נישט געמאכט א פייס אויף תרומת הדשן? ענטפערט די גמרא, צוויי תירוצים. די ערשטע תירוץ זאגט די גמרא, מעיקרא סבור, כיוון דעבודת לילה היא לא חשיבא להו ולא אתו, כיוון דחזו דקא אתו ואתו לידי סכנה, תקינו לה פייסא. טייטש פון אנפאנג האבן חכמים געמיינט אז היות וואס תרומת הדשן איז עבודת לילה, ס'איז א עבודה וואס איז כשר צו מאכן ביינאכט פאר ס'ווערט נאך טאג, און ממילא האבן זיי פארשטאנען אז די כהנים עלן מזלזל זיין אין דעם, ווייל ס'איז נישט אזא חשוב'ע עבודה אזוי ווי די עבודות וואס מ'מאכט בייטאג, און ממילא זענען זיי געווען זעכער אז קיינער העט נישט קומען מאכן תרומת הדשן, און אז ס'העט נישט זיין קיין גרויס עולם וואס העט קומען מאכן, וואס דארף מען מאכן גורלות ווער ס'שטייט אויף העט עס מאכן, מאקסימום ס'דא צוויי דריי, ער מאכן זאלן ארויפלויפן, אבער ס'פעלט נישט אויס קיין גורל. שפעטער האבן זיי געזען אז ס'איז נישט אזוי, ס'טייטש אז ס'איז יא געקומען גאר אסאך כהנים צו מאכן תרומת הדשן, איז דעמאלטס האט מען מתקן געווען א פייס. פרעגט אבער די גמרא, דו זאגסט אז די חכמים האבן געהאלטן אז היות ס'עבודת לילה עלן כהנים נישט קומען, מ'זעט דאך אין א משנה אז ס'איז נישט אזוי, והרי אברים ופדרים דעבודת לילה היא, ותקינו לה רבנן פייסא, מ'עט זעהן די המשך המשניות, אז די הקטרה פון די אברים און די פדרים און די חלבים וואס מ'איז מקטר אויפן מזבח, וואס מ'מעג דאך אויך מקטר זיין ביינאכט ס'טייטש עבודת לילה, און פונדעסטוועגן דארט האט מען לכתחילה מתקן געווען א גורל, איז מילא זעהן מיר אז חז"ל האבן נישט חושש געווען אז ביי עבודת לילה וועט מען מזלזל זיין, און וואס איז דא אנדערש? ענטפערט די גמרא ניין. סוף עבודה דיממא היא, ס'טייטש מקטיר זיין די חלבים אויפן מזבח, האט נאך א שייכות מיט די עבודות פון בייטאג, ווייל די אלע אנדערע עבודות וואס מען מאכט מיטן תמיד איז נאר כשר בייטאג, די הקטרה מעג מען טאקע טון ביינאכט אבער ס'האט א המשך פון בייטאג איז דארט אוודאי ביי דעם האט מען נישט מזלזל געווען, מה שאין כן ביי תרומת הדשן, תרומת הדשן האט נישט קיין שייכות מיט די עבודות פון בייטאג, פרעגט ער אבער די גמרא ס'נישט אזוי, האי נמי תחילת עבודה דיממא היא, די עבודה פון תרומת הדשן, אזוי ווי דו זאגסט אז די הקטרה איז סוף פון די עבודת'ן בייטאג, איז תרומת הדשן אנפאנג פון די עבודת'ן בייטאג, דאמר רבי יוחנן, אזוי ווי רבי יוחנן אליין האט געזאגט קידש ידיו לתרומת הדשן, טאמער א כהן האט געמאכט קידוש ידיים ורגליים פאר תרומת הדשן, איז למחר, וואס טייטש ווען ס'ווערט טאג, אין צריך לקדש שכבר קידש מתחילת עבודה, ס'טייטש, רשי ברענגט דא אז רבי האלט אז יעדן טאג האבן כהנים געדארפט מאכן קידוש ידיים ורגליים, נישט קיין חילוק צו ס'איז געווען היסח הדעת צו נישט געווען היסח הדעת, צו זיי זענען ארויס פון בית מקדש צו זיי זענען נישט ארויס פון בית מקדש האט נישט קיין שייכות ס'איז געווארן טאג מאכט יעדער איינער קידוש ידיים ורגליים יעצט רבי יוחנן זאגט אבער וואס איז טאמער איינער איז אויפגעשטאנען ביינאכט און ער האט געמאכט קידוש ידיים ורגליים פאר תרומת הדשן איז די שאלה אז ס'ווערט טאג צו מ'דארף מאכן נאכאמאל קידוש ידיים ורגליים צו נישט זאגט רבי יוחנן מ'דארף נישט פארוואס שכבר קידש מתחילת עבודה היות ס'האט שוין געמאכט קידוש ידיים ורגליים פאר תחילת עבודה וואס איז משמע דא אז תרומת הדשן איז תחילת עבודה פון בייטאג פארדעם דארף ער נישט נאכאמאל מאכן קידוש ידיים ורגליים איז כ'האב על כל פנים זעהן מיר אז תרומת הדשן איז תחילת עבודה פון בייטאג, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, אימא שכבר קידש מתחילה לעבודה, ס'טייטש רבי יוחנן זאגט אוודאי נישט אז תרומת הדשן איז אנפאנג פון עבודה פון בייטאג, אוודאי איז דאס א נאכט עבודה, און ממילא אוודאי פארדעם האבן חכמים חושש געווען אז כהנים וועלן מזלזל זיין אין דעם, איי פארוואס דארף מען נישט מאכן נאכאמאל קידוש ידיים ורגליים, ווייל היות מ'האט געמאכט קידוש ידיים ורגליים אויף עפעס א עבודה, ובנוסף איז דאס ממש פאר ס'ווערט טאג, דארף מען נישט מאכן נאכאמאל קידוש ידיים ורגליים, אבער ווייטער, ס'איז נישט קיין שאלה, אוודאי הייסט דאס א נאכט עבודה, דאס איז על כל פנים איין תירוץ אין די גמרא, וואס די גמרא ענטפערט וואס איז די סיבה פארוואס לכתחילה האט מען נישט געמאכט קיין תקנת פייס לגבי תרומת הדשן, ווייל חזל האבן חושש געווען אז די כהנים וועלן עס נישט וועלן טון, פארוואס ווייל ס'איז א נאכט עבודה, איכא דאמרי, א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא, מעיקרא סבור, כיוון דאיכא אונס שינה, לא אתו, כיוון דחזו דאתו, וקאתו נמי לסכנה תקינו רבנן פייסא. די צווייטע תירוץ אין די גמרא איז אזוי, חזל האבן חושש געווען אז קיינער וועט נישט וועלן אויפשטיין, נישט ווייל מען וועט מזלזל זיין די עבודה, נאר פשוט היות מען דארף אויפשטיין אין די פרי ס'איז שווער אויפצושטיין, עלן די כהנים נישט אויפשטיין מאכן תרומת הדשן. מען האט געזען די כהנים זענען יא אויפגעשטאנען, דא האט מען שוין געדארפט מאכן א גורל. איי פרעגט די גמרא, והרי אייברים ופדרים דאיכא אונס שינה, ותקינו לה רבנן פייסא, די אייברים מיט די פדרים וואס מ'איז אויך מקטיר אויפן מזבח ביינאכט, פשט, דער כהן וואס טוט דאס דארף אויף בלייבן, און נאך מער ווי תוס' לייגט צו, ער האט נאך געדארפט שטיין דארט א גאנצע צייט און א גאנצע נאכט זיין אויף, זיכער מאכן אז די אייברים פאלן נישט ארויס פון די פייער, איז דאך אויך אן ענין פון אונס שינה, מ'קען נישט שלאפן, און פון דעסטוועגן זעהן מיר דארט האט מען יא מתקן געווען א גורל, ענטפערט די גמרא ס'איז אנדערש, שאני מיגנא ממיקם, ס'איז אנדערש גיין שלאפן פון אויפשטיין, גיין שלאפן שפעט איז נישט אזא גרויסע אונס, אויפשטיין פרי דארט האבן חזל חושש געווען קיינער נישט וועלן אויפשטיין פארטאגס, אבער צום סוף האט מען געזען אז מ'איז יא אויפגעשטאנען. פרעגט אבער די גמרא, ותקנתא להך גיסא הוה, תקנתא להאי גיסא הוה, וואס טייטש, אין די משנה איז דאך משמע אז פארוואס האט מען צום סוף געמאכט די תקנה פון די פייסות, היות ס'איז געווען א סכנה, און אויף דעם פרעגט די גמרא, נישט דאס איז בעצם די טעם, מ'זעט אין א ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, וואס איז די טעם אז מ'האט געמאכט דעם גורל, דתניא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, מי שזכה בתרומת הדשן, זכה בסידור מערכה ובשני גזירי עצים, דער זעלבער כהן וואס האט זוכה געווען צו מאכן תרומת הדשן, ער האט אויך זוכה געווען צו מסדר זיין די מערכה אויפן מזבח, יעדן טאג האט מען געדארפט מסדר זיין צוויי מערכות אויפן מזבח, און מען האט אויך געדארפט ארויפלייגן צוויי גזירי עצים צוויי ברעטער האלץ אויפן מזבח, און דאס האט אלעס איין כהן זוכה געווען, און במילא אז איין כהן האט זוכה געווען אין דריי עבודות, פארשטייט זיך אז כהנים זענען געקומען מאכן די עבודה, און וואס טייטש אז מ'האט געדארפט מתקן זיין אלס סכנה, ס'האט קיין שייכות צו א סכנה, ס'איז סתם אזוי געווען א געלונגענע זאך צו קריגן די עבודה, איז אוודאי איז יעדער אויפגעשטאנען, און אוודאי האט מען געדארפט מתקן זיין א גורל. ענטפערט די גמרא ניין, אמר רב אשי ענטפערט רב אשי שתי תקנות הוו, ס'געווען צוויי באזונדערע תקנות, מעיקרא סבור לא אתו אנפאנג האבן חזל געהאלטן אז די כהנים וועלן נישט קומען, און אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט צוויי טעמים, אדער ווייל זיי וועלן נישט וועלן אויפשטיין, אדער ווייל ס'עבודה פון ביינאכט, אזוי האבן זיי געהאלטן אנפאנג, כיוון דחזו דקאתו ואתו נמי לידי סכנה, שפעטער חזל האבן געזען אז מ'קומט יא, און ס'קומט ממש צו א סכנה, תקינו לה פייסא האט מען טאקע געמאכט די גורל, אבער כיוון דתקינו לה פייסא לא אתו, אמרי מי יימר דמתרמי לן, וואס טייטש, נאכדעם וואס מ'האט געמאכט א גורל, האבן חזל געזען אז כהנים האבן טאקע אויפגעהערט צו קומען, פארוואס? ווייל ווילאנג ס'איז נישט געווען קיין גורל, נאר די ערשטע כהן וואס איז אנגעקומען אויבן, ער האט געקענט מאכן תרומת הדשן, זענען כהנים אויפגעשטאנען, ווייל יעדער כהן האט תולה געווען, עה, איך גיי אויפשטיין גאר פרי, איך גיי לויפן גאר שנעל, איך גיי זוכה זיין דערין. נאך דעם ס'איז א גורל, האבן די כהנים געמאכט א חשבון וואס דארף איך אויפשטיין, ווער זאגט איך גיי געווינען, יענער קען געווינען פונקט ווי מיר, קיינער נישט אויפגעשטאנען, הדר תקינו להו, נאך דעם הערשט האט מען געמאכט די תקנה, אז מי שזכה בתרומת הדשן יזכה בסידור מערכה בשני גזירי עצים, כי היכי דניתו וניפייסו, נאכדעם האט מען שוין צוגעלייגט די ענין פון סידור מערכה שני גזירי עצים צו די תרומת הדשן,

ס'איז אויך קלאר אז מ'רעדט נישט פון די ערשטע פיר אמות אינעם כבש, אז דארט איז געווען וואס טייטש מ'איז געלאפן נאר פיר אמות, פארוואס ווייל רצין ועולין בכבש תנן והדר כל הקודם את חברו, ס'איז משמע אז קודם איז מען געלאפן, און נאר שפעטער איז מען אנגעקומען צו די ד' אמות וואס מ'רעדט דא פון דעם, און דאס אויך זאגט רב פפא דביני ביני נמי לא, דלא מסיימא מילתא, ס'איז אויך קלאר אז מ'האט נישט עפעס אויסגעקלויבט פיר אמות אינמיטן כבש און געזאגט דאס איז די פיר אמות וואס מ'רעדט, פארוואס ווייל ווי הייבט זיך עס אן ווי ענדיגט זיך, ס'איז דאך נישט געווען קיין סימנים אויפן כבש וואס מ'רעדט, נאר וואס דען במילא זאגט רב פפא פשיטא לי דגבי מזבח תנן. אוואדע רעדט מען פון די לעצטע פיר אמות אויבן ממש ביים מזבח, ווער ס'איז אנגעקומען אין יענע פיר אמות ערשט, ער האט געוואנען. בעי רב פפא, פרעגט אבער רב פפא אן איבעיא, ארבע אמות שאמרו, בהדי אמה יסוד ואמה סובב, או דילמא בר מאמה יסוד ואמה סובב, וואס טייטש אזוי, אונז האבן שוין געזען, די מזבח אונטן איז געווען ברייטער פון אויבן, אונטן איז געווען א יסוד, וואס די יסוד האט זיך גענדיגט נאך א אמה, נאך א אמה ס'טייטש א אמה ארויף פון די יסוד איז די מזבח שמאלער געווארן, און שפעטער איז געווען א סובב, אינמיטן די מזבח איז געווען א סובב וואס אויף דעם האט מען געקענט גיין, ס'איז אויך געווען ברייט אן אמה, ס'טייטש אויבן די אויבערשטע חלק פון די מזבח איז געווען שמעלער פון די אונטערשטע חלק מיט צוויי אמות, יעצט די כבש האט זיך אנגעהויבן אונטן, און ס'איז ארויף געפארן ביז אויבן, און די צוויי אמות וואס איז שמעלער געווען אויבן פון אונטן, איז בעצם אויך געווען דארט א כבש, די שאלה נאר איז די שאלה פון רב פפא צו די פיר אמות וואס מען רעדט דא איז כולל אין זיך אויך די צוויי אמות וואס בעצם דאס איז צוויי אמות פון לופט פון די יסוד ביז די אויבערשטע חלק פון די מזבח אדער ס'איז נישט כולל אין זיך די צוויי אמות און במילא בעצם רעדט מען דא פון די אויבערשטע זעקס אמות אינעם כבש ס'טייטש חוץ פון די צוויי אמות וואס די כבש פארט אויפן יסוד און אויפן סובב די פיר אמות פארדעם דארט ווען דער כהן איז אנגעקומען האט ער געוואנען, איז דאס פרעגט רב פפא אן איבעיא, תיקו, רב פפא בלייבט שווער. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען די משנה ואם היו שניהן שווין, הממונה אומר להם הצביעו זאגט די ממונה מ'גייט מאכן א גורל, זאגט די גמרא תנא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא אז די ממונה האט געזאגט הוציאו אצבעותיכם למנין, שטעקטס ארויס ענקער פינגערס מ'זאל עס קענען ציילן, פרעגט די גמרא, ונימנינהו לדידהו, פארוואס האט מען געדארפט ציילן פינגערס, פארוואס האט מען נישט געציילט מענטשן, זאגט די גמרא מסייע ליה לרבי יצחק, פון דא איז א ראי' צו רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, אסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצוה, אז מען טאר נישט ציילן אידן אפילו פאר א דבר מצוה, דכתיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק ביי שאול המלך, ויפקדם בבזק, יעצט בעצם די מפרשים שטעלן זיך, וואס דארף מען ברענגען א ראיה פון שאול המלך, מען זעט דאך אין די תורה, די אייבערשטער האט געהייסן נעמען מחצית השקל, נישט ציילן קיין מענטשן, איז טייל מפרשים זאגן, ווייל ווי נישט ווי, דארט איז נישט געווען לצורך מצוה, דא ברענגט מען א ראיה אז אפילו ס'איז געווען לצורך מצוה האט מען אויך נישט געטאר ציילן, אנדערע זאגן אז אפשר איז דאס געווען נאר הוראת שעה אז דארט האט מען געדארפט האבן מחצית השקל פארוואס ווייל אידן האבן געדארפט א כפרה אויף חטא העגל, אבער קען זיין לדורות מעג מען יא ציילן, אבער על כל פנים די גמרא ברענגט א ראיה פון שאול המלך, דארט שטייט ויפקדם בבזק, דארט רעדט מען נאכדעם וואס די קעניג פון עמון איז געקומען מלחמה האלטן מיט יבש גלעד איז געווען א שטאט און שאול המלך איז געקומען מלחמה האלטן פאר זייערט וועגן און ער האט זיי טאקע געראטעוועט האט ער צוזאמגענומען דארט זיין מיליטער און ער האט געציילט די מיליטער בבזק, בזק איז טייטש מיט צובראכענע שטיקלעך חרס, טייטש יעדע סאלדאט האט גענומען א צובראכענע שטיקל חרס, אריינגעלייגט דארט אין עפעס א פלאץ, און מ'האט געציילט די צובראכענע שטיקלעך האט מען געוויסט וויפיל מענטשן איז דא, איז על כל פנים זעהט מען אז אפילו דבר מצוה וואס איז געווען א מצוה צו גיין מלחמה האלטן דארט ראטעווען די מענטשן פון יבש גלעד, פון דעסטוועגן האט מען נישט געציילט קיין מענטשן, מ'האט נאר געציילט שטיקלעך חרס, איז זעהן מיר מ'טאר נישט ציילן מענטשן,

נישט מיט בזק נאר אין בזק, זאגט די גמרא אלא מהכא, ברענגט מען טאקע א צווייטע ראיה, שטייט אויך אויף שאול המלך, וישמע שאול את העם ויפקדם בטלאים, אז שאול המלך האט אפגעציילט זיין מיליטער מיט טלאים, דארט איז געווען ווען ער געגאנגען מלחמה האלטן מיט עמלק, וואס מען וועט באלד זען די אייבערשטער האט אים געהייסן אויסהארגענען גאנץ עמלק, די מענער, די פרויען, די קינדער, די בהמות, למעשה שאול המלך האט איבערגעלאזט די קעניג אגג, און אויף דעם איז ער טאקע נענש געווארן, אבער דארט ביי די מלחמה האט ער אפגעציילט זיין מיליטער מיט טלאים, וואס טייטש מיט טלאים, ער האט געהאט אסאך טלאים, שאול המלך איז געווען זייער רייך, מ'וועט באלד זען, ער האט געהייסן זיין מיליטער יעדער איינער זאל נעמען א טלה, עס אריינלייגן דארט אין עפעס א געוויסע פלאץ, שפעטער האט מען געציילט די טלאים האט מען געזען וויפיל מיליטער איז דא, איז על כל פנים פון דארט איז א ראיה אז מ'טאר נישט ציילן קיין מענטשן, זאגט די גמרא אמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט כל המונה את ישראל עובר בלאו, איינער וואס ציילט אידן איז עובר אויף א לאו, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק אין הושע, והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד, אז די מספר פון אידישע קינדער וועט זיין כחול הים, אזוי ווי די זאמד פונעם ים אשר לא ימד וואס מ'עט נישט קענען ציילן, אזוי איז פשטות משמע די לשון הפסוק, אבער ער דרשנ'ט אשר לא ימד מיינט אז מען טאר נישט ציילן, מען טאר נישט ציילן קיין אידן, רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשני לאוין צוויי לאוין, שנאמר לא ימד, ולא יספר עס שטייט א געדאפלטע לשון דאס איז צוויי לאוין, זאגט די גמרא אמר רב שמואל בר נחמני, רבי יונתן רמי, רבי יונתן האט געפרעגט אויף די פסוק שטייט כתיב, והיה מספר בני ישראל כחול הים, אז אידן וועלן זיין אזוי ווי די זאמד פונעם ים, וואס איז משמע אז ס'איז דא א געוויסע מספר, ווייל זאמד האט א מספר, קען זיין אז ס'איז א גרויסע מספר, אבער א מספר איז דא, וכתיב, און שפעטער שטייט אשר לא ימד ולא יספר אז מ'וועט עס נישט קענען ציילן, איז וואס מ'וועט יא קענען ציילן צו נישט קענען ציילן, און אויף דעם ענטפערט די גמרא לא קשיא, כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן שאין עושין רצונו של מקום, ווען מ'טוט די רצון הבורא, מ'פירט זיך אויף ווי ס'דארף צו זיין, דעמאלטס איז עס א בחינה פון אשר לא ימד ולא יספר און מ'וועט נישט קענען ציילן, טאמער ס'איז אין עושין רצונו של מקום חס ושלום, דעמאלטס איז כחול הים קען מען ציילן רבי אמר משום אבא יוסי בן דוסתאי א צווייטע פשט לא קשיא כאן בידי אדם כאן בידי שמים ס'טייטש אז א מענטש וועט טאקע נישט קענען ציילן אבער כלפי שמיא אין הימל וועט מען אוודאי וויסן פונקט די מספר און דאס טאקע זיין כחול הים זאגט די גמרא ווייטער אמר רב נהילאי בר אידי אמר שמואל כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציבור אז מ'איז ממנה א מענטש זיין א פרנס על הציבור בעל בית אויפן ציבור מתעשר ווערט ער רייך און ער ברענגט א ראיה פון די פסוקים וואס מ'האט געזעהן מעיקרא כתיב ויפקדם בבזק, ס'טייטש אנפאנג ווען שאול המלך איז געווארן קעניג, פארט וואס טייטש אנפאנג ווען ער געווארן קעניג איז ער נישט געווארן גראד קעניג אויף יעדעם האט אים נישט אנגענומען אזוי שנעל, נאר נאכדעם וואס ער האט מלחמה געהאלטן מיט עמון נאכדעם איז ער געווארן טאקע קעניג אויף גאנץ כלל ישראל, אבער דעמאלטס ביי די מלחמה מיט עמון האט מען געזען ויפקדם בבזק, ער האט זיי געציילט מיט שטיקלעך חרס ער האט נישט געהאט קיין געלט, שפעטער ולבסוף כתיב, ביי די מלחמה מיט עמלק שטייט ויפקדם בטלאים, האט ער שוין געהאט גאר אסאך טלאים וואס מען האט געציילט מיט דעם, זעהט מען אז ער איז רייך געווארן, איי פרעגט די גמרא, ודילמא מדידהו, ווער זאגט אז דארט רעדט מען אזוי ווי אונז האבן געשמועסט אז ער האט געהאט טלאים און ער האט געהייסן די סאלדאטן נעמען פון זיינע טלאים אריינלייגן א געוויסע פלאץ, קען זיין ער האט געהייסן יעדער סאלדאט זאל קומען מיט א אייגענע טלה? זאגט די גמרא ניין, ווייל אם כן מאי רבותא דמילתא, וואס איז די חידוש אינעם פסוק, פארוואס דארף דער פסוק זאגן אז ער האט געציילט מיט טלאים, די פסוק וויל אונז אוודאי קומען לאזן עפעס הערן, נאר אוודאי קומט אונז די פסוק לאזן הערן אז ער איז רייך געווארן, אנפאנג האט ער נאר געהאט שטיקלעך חרס און צום סוף האט ער געהאט טלאים, זאגט די גמרא ווייטער שטייט ווען שאול המלך האט מלחמה געהאלטן מיט עמלק, וירב בנחל, אלס פשטות איז משמע אז זיי האבן זיך געקריגט דארט אינעם נחל, אבער אמר רב מני, זאגט רב מני מען דרשנ'ט פונעם פסוק על עסקי נחל אז שאול המלך האט זיך כביכול געקריגט מיטן רבונו של עולם על עסקי נחל וועגן די נושא פון נחל וואס מען ווייסט אז ביי עגלה ערופה טאמער מען טרעפט א טויטע מענטש צווישן שטעט דארף מען נעמען א עגל א עגלה ערופה מען האקט אפ די קאפ ביים נחל און אויף דעם מיט די טענה האט זיך שאול המלך כביכול געוואקחעט מיט דעם רבונו של עולם בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, רבונו של עולם האט כביכול געזאגט פאר שאול המלך לך והכית את עמלק, גיי הארג אויס גאנץ עמלק, אמר האט שאול המלך געזאגט, ומה נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה, מה דאך ווען מען טרעפט איין טויטע מענטש דארף מען ברענגען א עגלה ערופה אויף א כפרה, כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה, אויף די אלע נפשות אוודאי און אוודאי וואס א כפרה וועל איך דארפן, ואם אדם חטא בהמה מה חטאה, לאמיר שוין זאגן די עמלקים דארף מען הרג'נען, וואס זענען זייערע בהמות שולדיג, ואם גדולים חטאו קטנים מה חטאו, וואס זענען די קינדער שולדיג, יצאה בת קול ואמרה לו איז ארויס א בת קול און געזאגט אל תהי צדיק הרבה, זיי נישט קיין גרויסער צדיק ס'טייטש זאלסט נישט רחמנות האבן אויף א זאך וואס מ'טאר נישט רחמנות האבן, די אייבערשטער האט געהייסן הרג'נען דארף מען הרג'נען, און ווייטער ובשעה שאמר לו שאול לדואג, ווען שאול המלך האט געזאגט פאר דואג סוב אתה ופגע בכהנים, וואס דארט איז געווען די מעשה פון נוב עיר הכהנים, ווען דוד המלך איז אוועק געלאפן פון שאול המלך, שאול המלך האט אים געוואלט הרג'נען, איז דוד המלך אנגעקומען צו א שטאט נוב, ס'איז געווען א שטאט פון כהנים, און ער האט געזאגט דארט פאר די כהנים פון נוב אז ער איז בעצם א שליח פון שאול המלך אויף א סודות'דיגע שליחות, און ממילא האבן זיי אים דארט געהאלפן, און דואג האדומי, דער קנעכט פון שאול, האט עס געזען, ער איז געגאנגען מסר'ן פאר שאול המלך, און שאול המלך האט געהייסן דואג זאל אויסהארגענען די אלע כהנים פון נוב, איז יצאה בת קול ואמרה לו, אל תרשע הרבה, אז פארקערט, זאלסט נישט זיין קיין גרויסן אכזר, אז דארט האט ער נישט געדארפט הרג'ענען דעם גאנצן שטאט. זאגט די גמרא אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה, וויפיל דארף א מענטש נישט דאגה'ן און נישט זיך זארגן, ווען דער רבונו של עולם כביכול העלפט אים און האט אים ליב, פארוואס? ווייל שאול באחת ועלתה לו, שאול המלך איז נכשל געווארן מיט איין עבירה, און דארט האט זיך עס געענדיגט, ס'טייטש ער איז נענש געווארן, ער איז געשטארבן, ער האט פאר ער האט דערלייגט זיין מלוכה, און דוד בשתיים, דוד איז נכשל געווארן מיט צוויי עבירות ולא עלתה לו, און ער האט גארנישט דערלייגט, ס'טייטש די מלוכה האט זיך ווייטער געצויגן, זעהן מיר אז דוד המלך דער רבונו של עולם האט אים ליב געהאט, און ער איז געווען בעוזרו, ער האט אים געהאלפן, איז ער האט נישט געהאט וואס צו דאגה'נען, זאגט די גמרא, שאול באחת מאי היא, וועלכע עבירה איז שאול המלך נכשל געווארן, מעשה דאגג, דאס ער האט איבערגעלאזט אגג לעבעדיג דארט, דער מלך פון עמלק, דארט איז ער נכשל געווארן און דעמאלטס האט ער דערלייגט די מלוכה. איי פרעגט די גמרא והא איכא מעשה דנוב עיר הכהנים ווי מ'האט געזען, ער האט דאך געהארגעט די גאנצע שטאט נוב עיר הכהנים, איז דאס דאך צוויי עבירות, ענטפערט די גמרא ניין, אמעשה דאגג כתיב ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, אז ביי די מעשה פון אגג ווען ער האט איבערגעלאזט אגג, שטייט אין פסוק אז דער רבונו של עולם האט געזאגט ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, איך האב חרטה אז כ'האב אים ממליך געווען, זעהן מיר אז דארט אליין האט ער אפגעשניטן, ס'טייטש דארט מיט די עבירה אליין האט ער שוין דערלייגט די מלוכה, די מעשה פון נוב עיר הכהנים איז געווען שפעטער. זאגט די גמרא ווען ס'שטייט ביי דוד המלך דוד בשתיים מאי נינהו, וועלכע צוויי עבירות איז דוד נכשל געווארן, איז זאגט די גמרא די ערשטע איז דאוריה, די מעשה מיט אוריה החתי, אוריה החתי איז געווען חתונה געהאט מיט בת שבע, דוד המלך האט גענומען בת שבע פאר זיך, און געשיקט אוריה מלחמה האלטן, אוריה למעשה געשטארבן, איז למעשה די גמרא זאגט אין שבת אז דאס אליין אז ער האט געשיקט אוריה זאל געהארגעט ווערן דאס איז אליין נישט געווען די עבירה פארוואס ווייל אוריה איז געווען א מורד במלכות, אבער וואס ער האט נישט געדארפט טון אליין ער האט געדארפט שיקן סנהדרין דאס טון, און ממילא דאס איז איין עבירה און די צווייטע איז ודהסתה, אזוי ווי שטייט אין פסוק אז די רבונו של עולם האט זיך כביכול געבייזערט ויוסף אף השם לחרות בישראל ויסת את דוד בהם וואס טייטש די רבונו של עולם האט מסית געווען דוד המלך אריינגעלייגט ביי דוד המלך כביכול אין הארץ אז ער זאל וועלן ציילן כלל ישראל און מיט דעם וואס ער האט זיי געציילט איז געשען א מארד ווייל מען טאר דאך נישט ציילן אז מען ציילט שטייט אין די תורה אז ס'איז געשען א מארד און ממילא אסאך אידן זענען געשטארבן איז דאס די צווייטע עבירה אז מען האט געציילט כלל ישראל איי פרעגט די גמרא והא איכא נמי מעשה דבת שבע, למעשה ווי נישט ווי, דוד המלך האט דאך געוואוינט מיט בת שבע פאר אוריה געשטארבן, איז שטייט טאקע אין די גמרא אז דאס איז נישט געווען ממש א עבירה, עס איז נישט געווען קיין אשת איש ווייל ווי נישט ווי אוריה האט איר געגעבן א גט למפרע אז טאמער ער וועט שטארבן וועט די גט חל זיין למפרע, און ער איז טאקע געשטארבן, אבער פון דעסטוועגן איז געווען א ספק אשת איש וואס דאס איז א בחינה פון א עבירה, און אויף דעם פרעגט די גמרא דאס איז דאך אויך א ענין פון א עבירה, ענטפערט די גמרא ניין, התם אפרעו מיניה, דארט ווי נישט ווי האט ער געצאלט די פרייז, ער האט געקריגן א עונש אויף דעם, און ממילא רעכנט מען נישט אריין די עבירה דכסיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק, ואת הכבשה ישלם ארבעתים, די פסוק זאגט דארט אז נתן הנביא איז געקומען צו דוד המלך און פארציילט א מעשה, נאכדעם אין די מעשה פון בת שבע האט ער פארציילט פאר דוד המלך א מעשה אזוי, אז ס'איז געווען א שטאט וואס דארט האבן געוואוינט צוויי מענטשן, איינער גאר א רייכער, און איינער גאר א ארעמער, און דער ארעמער מענטש האט געהאט איין כבשה, איין קליינע בהמה'לע, דער רייכער מענטש האט געהאט א שטאל פיל מיט בהמות, איז געקומען א גאסט צו דער רייכער מענטש, און דער רייכער מענטש האט גענומען די בהמה פונעם ארעמאן, גע'שחט'ן די בהמה און געגעבן פארן גאסט, ס'טייטש ער האט נישט גענומען פון די אייגענע, ער האט גענומען די איין כבשה'לע דארט וואס דער ארעמאן האט געהאט, אז דוד המלך האט געהערט די מעשה, האט ער זיך שטארק געבייזערט, און ער האט געזאגט אז מען דארף הרג'נען דעם רייכער מענטש, און מען דארף אים מאכן צאלן ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, פיר מאל אזויפיל ווי די כבשה, שפעטער האט אים נתן הנביא געזאגט, אז ס'איז נאר געווען א משל, און דאס גייט ארויף אויף אים אליין אז דוד המלך האט געהאט אזוי פיל, און פון דעסט וועגן האט ער געשיקט אוריה החתי שטארבן, און האט גענומען בת שבע, איז על כל פנים, היות אבער וואס דוד המלך האט זיך אויסגעדרוקט מיט את הכבשה ישלם ארבעתיים האט ער טאקע געצאלט פיר מאל, אז וואס? ס'איז געשטארבן פיר פון זיינע קינדער, ילד, דאס די ערשטע קינד וואס בת שבע האט געהאט איז געשטארבן, אמנון, אמנון די זון פון דוד המלך איז געהארגעט געווארן, תמר, די טאכטער פון דוד המלך איז נאנסת געווארן, אמנון איז געווען א זון פון דוד המלך, און ער האט מאנס געווען תמר, וואס תמר איז געווען א טאכטער פון א צווייטע פרוי, און צום סוף איז אבשלום געגאנגען און האט געהארגעט אמנון, ווייל אבשלום איז געווען א ברודער פון תמר, און אבשלום אליין, אבשלום איז אויך געהארגעט געווארן, זעהן מיר אז דוד האט באצאלט אויף דעם עבירה, טאקע מיט די פיר קינדער וואס ער האט פארלוירן. פרעגט די גמרא, התם נמי איפרעו מיניה, אויך די עבירה פון הסתה, וואס דוד המלך האט געציילט כלל ישראל, האט ער דאך אויך געצאלט א פרייז אויף דעם דכתיב, שטייט אין פסוק ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד אז ס'איז געווען א מארד דארט און כלל ישראל איז געשטארבן, ענטפערט די גמרא התם לא איפרעו מגופיה, דארט האט דוד המלך אליין נישט געצאלט די פרייז, אידן זענען געשטארבן, ממילא דאס ווערט נישט גערעכנט, דאס הייסט יא פון די עבירות וואס דוד המלך האט געטון און ער האט נישט געצאלט אויף דעם, איי פרעגט די גמרא התם נמי לא איפרעו מגופיה, ווי נישט ווי, די מעשה פון בת שבע האט ער דאך אויך נישט געצאלט, די פיר קינדער זענען געשטארבן, נישט דוד המלך אליין, זאגט די גמרא לאיי איפרעו מגופיה, אין אמת'ן אריין האט דוד המלך אויך געצאלט אויף דעם, דאמר רבי יהודה אמר רב, שישה חדשים נצטרע דוד, דוד המלך האט געהאט צרעת זעקס חדשים, די גמרא אין סנהדרין לערנט עס ארויס אין א פסוק, ופרשו הימנו סנהדרין, און דאס זעלבע זאך די סנהדרין האבן זיך אפגעשיידט פון אים, ונסתלקה הימנו שכינה, די שכינה איז נסתלק געווארן פון אים דכתיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק, ישובו לי יראיך ויודעי עדותיך, אז די סנהדרין זאל צוריק קומען, זעהן מיר די סנהדרין האט פורש געווען פון דוד, וכתיב, ס'שטייט אויך, השיבה לי ששון ישעך, אז די אייבערשטער זאל אים צוריק געבן די שמחה, פארוואס ווייל עס איז געווען א הסתלקות השכינה, די שכינה איז נישט שורה, טאמער עס איז נישטא קיין שמחה, און ממילא זעהן מיר דוד המלך האט אויך באצאלט א פערזענליכע פרייז אויף די חטא פון בת שבע, איי פרעגט די גמרא, והאמר רב, קיבל דוד לשון הרע, אז דוד המלך האט אויך מקבל געווען לשון הרע זעהן מיר ס'איז דא נאך א עבירה וואס דוד המלך האט געטוהן און ער איז נישט נענש געווארן אויף דעם, און ממילא האמיר דא דריי עבירות וואס דוד איז נישט נענש געווארן אויף דעם, וואס איז די מעשה וואס דוד המלך האט מקבל געווען לשון הרע, איז ציבא, ציבא איז געווען א קנעכט פון מפיבושת, מפיבושת געווען א אייניקל פון שאול המלך, דוד המלך האט געגעבן פאר מפיבושת די גאנצע נחלה פון שאול המלך, שפעטער ווען דוד המלך איז אנטלאפן פון אבשלום, איז ציבא געקומען צו דוד, און געזאגט, פארוואס איז מפיבושת נישט דא, ווייל מפיבושת קען קוים ווארטן אז דוד המלך זאל שטארבן, אזוי העט ער קענען איבערנעמען די מלוכה, אזא לשון הרע האט ער אים פארציילט, און למעשה דוד האט עס מקבל געווען, זעהן מיר דא נאך א עבירה, זאגט די גמרא, ניין, כדשמואל, דאמר, לא קיבל דוד לשון הרע, ס'גייט כשיטת שמואל, ס'איז א מחלוקת רב ושמואל, צו דוד האט טאקע מקבל געווען לשון הרע צו נישט, און שמואל האלט אז ניין, שמואל האט געהאלטן אז דוד המלך האט אליין פארשטאנען פון מפיבושת אליין אז ער האט דאס געוואלט, אז ער האט געוואלט אז דוד המלך זאל בלייבן אינדרויסן זאל נישט צוריק קומען, איז במילא ס'איז נישט געווען קיין קבלת לשון הרע, און די גמרא ענטפערט נאך א תירוץ ולרב נמי דאמר קיבל דוד לשון הרע, אפילו לויט רב אז דוד המלך האט יא מקבל געווען לשון הרע, הא איפרעו מיניה, ער האט דאך אבער אויך געצאלט אויף דעם, דאמר רב יהודה אמר רב, בשעה שאמר לו דוד למפיבושת אמרתי אתה וציבא תחלקו את השדה, דוד המלך האט געזאגט פאר מפיבושת אז דו און ציבא עטס צוטיילן די נכסים ס'טייטש ער האט עס קודם געגעבן פאר מפיבושת שפעטער האט ער עס צוטיילט צווישן ציבא און מפיבושת ווייל ער האט נישט געוואוסט וועם צו גלייבן איז ווען ער האט דאס געזאגט יצאה בת קול ואמרה לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלכות אז רחבעם די אייניקל פון דוד און ירבעם בן נבט עלן זיך צוטיילן די מלוכה ס'טייטש דוד המלך האט אויך פארלוירן א חלק פון די מלוכה און ממילא אויף דעם איז ער טאקע נענש געווארן. זאגט אונז די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק אויף שאול המלך, בן שנה שאול במלכו, וואס פשטות מיינט דאס די ערשטע יאר פון שאול המלך'ס מלוכה, אבער אמר רב הונא, רב הונא דרשנ'ט, כבן שנה שלא טעם טעם חטא, אז שאול המלך איז געווען אזוי ווי א קינד פון א יאר וואס האט קיינמאל נישט חוטא געווען. מתקיף לה ר' נחמן בר יצחק, פרעגט ר' נחמן בר יצחק ווער זאגט אזוי, ואימא, כבן שנה שמלוכלך בטיט ובצואה, קען זיין די פסוק מיינט צו זאגן אזוי ווי א קינד פון א יאר איז שמוציג בטיט און צואה, די זעלבע זאך אויף שאול המלך, אזוי האט ר' נחמן בר יצחק געפרעגט, זאגט די גמרא, אחויאו לר' נחמן סיוטא בחלמיה, ר' נחמן האט געזען אין זיין חלום אזעלכע שרעקעדיגע מלאכים האבן אים דערשראקן, אמר, ר' נחמן האט עס געזען האט ער געזאגט, נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש, כ'האב גערעדט צו שטארק קעגן דיר די ביינער פון שאול בן קיש, הדר חזא סיוטא בחלמיה, איבער די נעקסטע נאכט האט ער נאכאמאל געזען די זעלבע חלום, אמר, האט ער פארשטאנען אפילו פון די לשון וואס ער האט געזאגט, נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש פאסט נישט זאגן אזא לשון, נאר אמר האט ער געזאגט נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל, מיטן פאסיגן טיטל. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול, פארוואס איז די מלוכה פון שאול זיך נישט געצויגן, ס'האט זיך געענדיגט נאך צוויי יאר, ס'איז נישט אריבער צו זיינע קינדער, ביי דוד המלך זעט מען ס'נישט אזוי, מפני שלא היה בו שום דופי, ווייל ס'איז נישט געווען קיין שום פגם אין זיין יחוס, ער האט געהאט א ריינע יחוס, מה שאין כן דוד המלך איז געווען א אייניקל פון רות המואביה, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו, מען איז נישט ממנה א פרנס על הציבור א בעל הבית אויפן ציבור, נאר איינער וואס האט א פגם אין זיין יחוס, פארוואס, שאם תזוח דעתו עליו, טאמער ער וועט זיך מתגאה זיין, זיך גרויס האלטן, אומרים לו, חזור לאחריך, זאגט מען אים קוק וואס שטייט אונטער דיר, קוק אויף דיין יחוס. זאגט די גמרא נאך א טעם אמר רב יהודה אמר רב, מפני מה נענש שאול, פארוואס טאקע איז ער נענש געווארן, ווי רש"י איז מסביר ער איז נענש געווארן אויף די עבירה וואס מען האט געזען, אבער ווי נישט ווי פארוואס טאקע וואס האט גורם געווען ער זאל נכשל ווערן צו האלטן אגג לעבעדיג און טאקע צאלן די פרייז אויף פארלירן די מלוכה, מפני שמחל על כבודו, ווייל ער האט מוחל געווען אויף זיין כבוד, שנאמר, אזויווי שטייט אין פסוק, גראד נאכדעם וואס מ'האט ממליך געווען שאול המלך, שטייט ובני בליעל אמרו מה יושיענו זה, ויבזוהו, ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש, אז מענטשן האבן דארט חוזק געמאכט פון אים אפגעשפאט פון אים, וואס דארף מען אים האבן, און זיי האבן אים גארנישט געברענגט, וכתיב, און נאך מער שפעטער שטייט ויעל נחש העמוני ויחן על יבש גלעד, אז שפעטער ווי מ'האט פריערט געזען, ווען נחש דער קעניג פון עמון איז געקומען מלחמה האלטן מיט יבש גלעד, און שאול המלך האט געוואנען די מלחמה, און גאנץ כלל ישראל האט אויפגענומען שאול המלך אלס קעניג, דעמאלטס האט זיך כלל ישראל געוואלט נוקם זיין אין די בני בליעל וואס האבן פריערט חוזק געמאכט פון שאול המלך, און שאול המלך האט נישט געלאזט, ער האט געזאגט לא יומת איש ביום הזה, איך לאז קיינעם נישט הרג'ענען, און שאול המלך האט מוותר געווען, האט מוחל געווען אויף זיין כבוד צוויי מאל, פארדעם איז ער נענש געווארן. זאגט די גמרא ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש, א תלמיד חכם וואס איז נישט נוקם און נוטר ווי א שלאנג, אינו תלמיד חכם פירט זיך נישט אויף ווי א תלמיד חכם, ווייל מ'דארף זיך נוקם זיין אויפן כבוד התורה, איי פרעגט די גמרא והכתיב שטייט אין פסוק, לא תקום ולא תטור, ווי קענסטו זאגן מ'דארף נוקם זיין און נוטר זיין, ענטפערט די גמרא ההוא בממון הוא דכתיב, דאס שטייט לגבי געלט, דתניא, אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא, איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה, וואס מיינט דאס לא תקום ולא תטור, איז אזוי, נקימה, אמר לו, השאילני מגלך, טאמער איינער זאגט פאר זיין חבר בארג מיר דיין מגל וואס מ'שניידט מיט דעם תבואה, אמר לו, ענטפערט אים דער צווייטער לאו, כ'האלט נישט דערביי, למחר, אמר לו הוא, זאגט דער צווייטער פארן ערשטן, השאילני קרדומך, דו בארג מיר דיין האמער, אמר לו, זאגט ער אים צוריק, איני משאילך, כדרך שלא השאלתני, איך בארג דיר נישט, דו האסט מיר נישט געבארגט, זו היא נקימה, דאס מיינט נוקם זיין. ואיזו היא נטירה, וואס מיינט עס נוטר זיין, אמר לו, דאס איז טאמער איינער זאגט פאר א צווייטן, השאילני קרדומך, בארג מיר דיין האק, אמר לו ענפערט צוריק לא למחר אמר לו השאילני חלוקך בארג מיר דיין בגד אמר לו זאגט ער אים הילך איך וועל דיר יא בארגן איני כמותך איך פיר זיך נישט אויף ווי דיר שלא השאלתני זו היא נטירה דאס איז נטירה מ'האלט א טינא בלב אויף יענעם אז יענער האט נישט געוואלט בארגן דאס הייסט נטירה על כל פנים זעהן מיר אז מען טאר נישט נוקם זיין און מען טאר נישט נוטר זיין אבער דאס איז נאר לגבי ממון נישט לגבי גוף וצערא דגופא לא, פרעגט אבער די גמרא איז דען אזוי, נקימה נטירה נישט דא ביי א צער הגוף, והתניא מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא, הנעלבין ואינן עולבין, איינער וואס מען פארשעמט אים און ער ווערט נישט באליידיגט, שומעין חרפתן ואינן משיבין, איינער וואס מען פארשעמט אים און ער ענטפערט נישט צוריק, עושין מאהבה, איינער וואס טוט מצוות מאהבה נישט מיראה, ושמחין ביסורין, איינער וואס פריידט זיך אויף די יסורים מ'האט זיך אים פארשעמט און ער פריידט זיך מיט דעם, עליהן הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, אזוי ווי די זון, ווען די לבנה האט געהאט טענות אז ס'איז דא צוויי, א זון מיט א לבנה ביידע זענען געווען די זעלבע שטארק, האט די אייבערשטער קלענער געמאכט די לבנה און די זון איז געבליבן שטארק, איז די זעלבע זאך די מענטשן וועלן קריגן א שכר אויף דעם וואס זיי שווייגן, זעהן מיר אז מען דארף נישט נוקם ונוטר זיין אפילו אויף די אייגענע כבוד נאר פארקערט ס'איז א ענין צו שווייגן, זאגט די גמרא לעולם דנקיט ליה בליביה, וואס טייטש אוודאי טאר מען נישט אליין נוקם ונוטר זיין, נאר האלטן ביי זיך א טינא בלב, און ווי די ראשונים זענען מסביר, לאזן די אייבערשטער אויספירן, וואס טייטש א תלמיד חכם וואס מען פארשעמט אים זאל האלטן א טינא בלב אין די הארץ, און שפעטער ווען אנדערע וועלן זיך נוקם ונוטר זיין ווייל די אייבערשטער וועט אים צוריקצאלן, דעמאלט זאל ער נישט מוחה זיין, וואס דאס האט שאול המלך נישט געטון, איי פרעגט די גמרא והאמר רבא, כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, אז איינער וואס איז מעביר אויף זיינע מידות, וואס טייטש ער איז נישט מקפיד, איז אויף דעם פאר אים דער אייבערשטער אויך מוותר אויף אלע זיינע עבירות, זעהן מיר ס'איז יא דא אן ענין אלעס אפצולאזן נישט האלטן אין הארץ עפעס א טינא, ענטפערט די גמרא דמפייסו ליה ומפייס, דאס מיינט סך הכל צו זאגן אז טאמער יענער בעט אים איבער, וואס טייטש טאמער איינער האט באליידיגט א תלמיד חכם און ער בעט אים איבער, זאל אים תלמיד חכם אוודאי מוחל זיין, אבער נישט פשט אז פון זיך אליין זאל תלמיד חכם מוותר זיין אויף דעם, איז פארשטייט זיך די אלע גמרות דא איז נישט הלכה למעשה, ס'דא אנדערע גמרות וואס מ'זעט מפרש נישט אזוי, און ס'איז טאקע דא ראשונים וואס זאגן אז די גמרא דא רעדט זיך הכל פון אזא סארט זאך וואס מ'פארשעמט א תלמיד חכם ס'נתמעט כבוד שמים, דעמאלטס מעג מען מקפיד זיין אבער א זאך וואס איז שייך פערזענליך צו א תלמיד חכם דעמאלטס אוודאי דארף מען מוותר זיין, און פארשטייט זיך קיינער זאל זיך נישט פסק'ענען הלכה למעשה פון די אלע גמרות.